מען בעט אלעמען פארנעמען די ערטער. דאכט עס ארבעט נישט די מייק. ארבעט נישט. וואס איז פאר א מעשה? דא איז דא. איך בעט אלעמען פארנעמען די ערטער.

דעם דערשײַנען פֿון דעם ערשטן באַנד פֿון דעם גרױסן ייִדישן װערטערבוך. דאָס איז, מיר באַטראַכטן דאָס פֿאַר אַ גרױסן יום-טובֿ פֿון דער ייִדישער שפּראַך און פֿון דער ייִדישער קולטור בכלל. בײַ די אומות-העולם, װוּ אַזעלכע זאַכן ווערן געטאן מיט דער הילף פון רעגירונגען, פון וויסנשאפטליכע אינסטיטוטן, פון אוניווערסיטעטן, אפילו ביי זיי איז אזא דערשיינונג אויך א וויכטיגע קולטור געשעעניש, און א פשיטא שוין ביי אונז וואס מיר האבן נישט די דאזיגע אלע זאכן. נישט קיין שטיצע דערווייל פון דער רעגירונג און נישט פון קיין אוניווערסיטעטן און ניט פון קיין אלגעמיינע וויסנשאפטלעכע אינסטיטוטן. די ארבעט איז געטאן געווארן בלויז א דאנק דעם ענטוזיאזם און דער איבערגעגעבנקייט פון א גאנץ באדייטנדיקער גרופע מענטשן וואס זענען פאראינטערעסירט אין דער אנטוויקלונג פון דער אידישער שפראך און קולטור, און א דאנק דער אידעאליסטישער און זעלטענער איבערגעגעבנקייט פון א גרופע וויסנשאפטלער, פון א גרופע אידישע פילאלאגן און געזעלשאפטליכע טוער און שרייבער. די ארבעט האט זיך אנגעהויבן מיט א לערך א צען יאר צוריק. עס האט זיך אנגעהויבן מיט א קאנפערענץ אויף וועלכער עס איז אויסגעוועלט געווארן א פארוואלטונג און א רעדאקציע קאלעגיע. איך וויל אייך דערמאנען אז אין דער פארוואלטונג איז נאך דעמאלט געוועזן, אין דער ערשטער פארוואלטונג, שמואל ניגער און לייוויק און א גאנצע ריי אנגעזעענע פערזענליכקייטן. די רעדאקציע און די פארוואלטונג האט אנגעהויבן צו ארבעטן זייער שטיל, אן פובליסיטי, אן טומל, רואיג, און מען האט אנגעהויבן פאנאנדערשיקן ווענדונגען צו פארשיידענע פערזאנען, געלערנטע, געזעלשאפטליכע טוער אין פארשידענע טיילן פון דער וועלט, אין אלע אידישע ישובים, און עס איז געגאנגען זייער שטיל און רואיג די ארבעט, ביז עס האט זיך באוויזן דער ערשטער קונטרס, ס'מיינט א ערשטער בויגן אפגעדרוקט, באוויזן דער געזעלשאפט ווי אזוי וועט אויסזען דער באנד פון ווערטערבוך? עס האט זיך אנגעהויבן א גאנץ אינטענסיווע דיסקוסיע אין דער פרעסע וואס פאר א מין ווערטערבוך עס דאס זאל זיין. עס איז געווען א מיינונג פון מענטשן וועלכע האבן געזאגט אז מיר דארפן זיך באגרעניצן מיט חיי שעה, מיר דארפן האבן א קליינעם ווערטערבוך פון איין אדער צוויי בענדער וואס זאל קומען צו הילף דעם לערער, דעם שרייבער, דעם אינטעליגענט, און דאס דארפן מיר האבן. דעם גרויסן ווערטערבוך וועלן מיר שפעטער דאס קענען אנהייבן און דאס דארף געדויערן ווער ווייס וויפיל יאר. אבער די רעדאקציע איז געגאנגען איר וועג און האט געטון איר ארבעט. און זי האט געהאט איר וועג און איר קוק אויף דער זאך. און אין דעם ווערטערבוך האט מען אריינגענומען אלע אפענע און פארבארגענע אוצרות פון דער יידישער שפראך, ווייל עס זענען דא, אזוי ווי ביי אונז, אזוי ביי אלע פעלקער, אזוי ווי ביי אידן, איז דא פארשיידענע מינים שפראכן, פארשיידענע מינים אויסדרוקן. עס איז דא א שפראך פון פשוט'ע מענער און פרויען, וואס האבן גערעדט אויף אידיש, און זיי האבן זיך אויסגעדרוקט ווי זיי האבן געקענט, ווי זיי האבן פארשטאנען, און זיי האבן געזאגט אלץ וואס זיי האבן געוואלט זאגן אין דער שפראך. ישובניקעס, בעל מלאכות, ארבעטער, און א שפראך פון אינטעליגענטן. אויסערדעם איז ביי אונז געווען א באזונדער לשון פון מגידים, וואס זיי האבן געהאט א באזונדער אופן פון רעדן,

פרעמדווערטער, נישט די אינטערנאציאנאלע ווערטער, נאר די ווערטער וועלכע די אידישע שפראך האט אריינגענומען פון פארשיידענע לשונות אוואו די אידן האבן געוואוינט, צום ביישפיל, רוסיציזמען, פאלאניזמען, אנגליציזמען אין דרום אמעריקע, פון שפאניש, פון פארטוגעזיש. און דער עולם איז געווען, האט זייער שטארק קריטיקירט די רעדאקציע פארוואס זי האט אריינגענומען די דאזיגע ווערטער וועלכע זענען נישט אינטעגרירט געווארן אין דער אידישער שפראך, נאר אידן האבן אזוי גערעדט. די רעדאקציע האט געהאלטן, און געהאלט איצט אויך, אז אלע ווערטער וואס אידן האבן באנוצט זענען אידישע ווערטער.

דער דער גרעסטער פראצענט, דער גרעסטער, די גרעסטע צאל ווערטער זענען אידישע ווערטער. אידישע, גענומען פון העברעאיש אדער גענומען פון אנדערע פון אנדערע שפראכן וואס איז אריינגעגאנגען אין באשטאנד פון דער אידישער שפראך. איך וויל אייך און איך וויל אייך מאכן אויפמערקזאם אויף איין מאמענט. מיט פערציג יאר צוריק, אין נײַנצן דרײַ און צוואַנציק, האָט אַ דער באַרימטער און באַוווּסטער ייִדישער געלערנטער פֿילאָלאָג דאָקטער מאַקס ווײַנרײַך, נאָך דעמאָלט געווען אין דרײַ און צוואַנציק יאָר, צוויי יאָר פֿאַר דער גרינדונג פֿון דעם ייִדישן וויסנשאַפֿטלעכן אינסטיטוט, האָט ער פֿאַרעפֿנטלעכט אין בערלין אַ ביכל, וואָס רופֿט זיך אָן שטאַפּלען, דאָס איז פֿיר עטיודן צו דער ייִדישער שפּראַכוויסנשאַפֿט און ליטעראַטור-געשיכטע. דארטן רעדט ער וועגן ווערטער ביכער, און פֿערציק יאר צוריק רעדט ער וועגן ווערטערביכער און ער זאגט אזוי, מיר פארמאגן עטליכע ווערטערביכער, נאר קיין ווערטערבוך האבן מיר נאך ניט, און ווער ווייס ווען מיר וועלן זוכה זיין דאס צו האבן. גרימ'ס דויטשעס ווערטערבוך מאכט מען שוין צענדליגער יארן און ס'איז נאך אלץ נישט פארענדיגט. דער רוסישער אַקאַדעמישער לעקסיקאָן איז דוכט זיך אויך ניט דערפֿירט געוואָרן ביזן סוף. דאָס ייִדישע וויסנשאַפֿטלעכע ווערטערבוך, וואָס זאָל באמת ווערט זײַן דעם נאָמען, דאַרף אַרומנעמען אַלע אוצרות פֿון דער ייִדישער שפּראַך, אַלץ וואָס איז פֿאַררעגיסטרירט אין דער ליטעראַטור, אַלץ וואָס עס קלינגט פֿון שוואַרצן ים ביזן באַלטישן און פֿון אַטלאַנטיק ביז פּאַסיפֿיק אין מויל פֿון פֿאָלק. צום באַדויערן קלינגט עס שוין נישט אין מויל פֿון פֿאָלק. אַלץ וואָס ליגט באַהאַלטן אין דער עלטערער ליטעראַטור אונזערער און וואָלט נאָך געקאָנט באַפֿרוכטבאַרן אונזער מאָדערנע שפּראַך. אַן אויסגאַבע נישט אויף אַ יאָר, צוויי און נישט פֿאַר אַ יחיד. און די אינסטיטוציע וואָס זאָל דאָס נעמען אויף זיך האָט מען נאָך אויך ניט. וועט מען זיך נאָך אַ היפּשע ווײַלע באַנוגענען מיט האַלבע אַרבעטן וואָס קומען צו גיין מיט מער עניוות. דאָס האָט געזאָגט מאַקס ווײַנריך מיט פֿערציק יאָר צוריק. און איצט? חברים זייט אזוי גוט געפונען דאס. און איצט האבן מיר שוין דעם ערשטן באנד פון דעם גרויסן יידישן ווערטערבוך פאר זיך, אן אפגעדרוקטן. דער באנד דער דער באנד האלט פֿינף הונדערט אַכט זייטן, דריי קאלומס. פּעטיט.

יאפס, אין ענציקלאפעדיעס, נישט נאר אין אידישע, אין ענגלישע ענציקלאפעדיעס, און אין באזונדערע אויסגאבעס, וועגן אידישער שפראך, וועגן דער אלטער אידישער ליטעראטור, וועגן גראמאטיק, וועגן אויסלעג און ביבליאגראפיע. ער איז איינער פון די באדייטנדיקסטע אידישע פילאלאגן, און ער איז אויכעט א גרויסער ביבליאגראף און זאַמלער פֿון אַלטע ייִדישע דרוקן. כ'האָב געהאַט די געלעגנהייט מיט צוויי יאָר צוריק זען די זאַמלונג, די קאָלעקציע פֿון אַלטע ייִדישע דרוקן, אַלטע ייִדישע ביכלעך, ביכלעך פֿון דער אַלטער ייִדישער ליטעראַטור און בכלל ספֿרים אינטערעסאַנטע, זעלטענע, אין דער ביבליאָטעק פֿון דעם ייִדישן טעאָלאָגישן סעמינאַר אין ניו-יאָרק. דאָס איז אַ גוואַלדיקער אוצר. וואס מען קען דאס ניט אפשאצן מיט קיין מיט קיין שום זאך, דאס איז א אויסערגעווענליכע קאלעקציע וואס ס'זענען דא אוניקומס וואס אין דער גאנצער וועלט איז דאס נישט פאראן. דרך אגב, דער יודא יפה איז אויך א ליבהאבער און קענער פון מוזיק, און ער האט אסאך ארטיקלען וועגן מוזיק געשריבן, און דאס איז שוין בכלל א זעלטנהייט ביי לינגוויסטן און פילאלאגן. דאס איז איינער פון די רעדאקטארן, און דער צווייטער רעדאקטאר איז אונזער פריינט יודל מארק. חבר יודל מארק איז א פעדאגאג, און אין משך פון א גאנצע ריי יארן איז ער געוועזן א לערער און א פארוואלטער, ער האט געלערנט אין עלעמענטאר שולן, אין מיטלשולן, אין אידישע מיטלשולן אין קאָוונע און אין פאַרשיידענע שטעט פון ליטע איז ער געווען דער פירער, דער איינער פון די וואָס מען האָט זיך גערעכנט זייער שטאַרק מיט זיין פּעדאַגאָגישן וואָרט אין די אין גאַנץ ליטע, ליטע און אין לעטלאַנד. אבער ביז היינטיגן טאג איז ער רעכט פארבונדן מיט אידישער דערציאונג, ער איז א קאנסולטאנט פון די אידישע שולן ביי דעם אידישן דערציאונגס קאמיטעט אין ניו יארק. ער גיט ארויס זייער א אינטערעסאנטע צייטשריפט, א זשורנאל וואס רופט זיך אן פעדאגאגישער בולעטין, וואס איז ספעציעל פאר לערער, און דארטן זענען דא זייער אינטערעסאנטע אנווייזונגען, און באריכטן פון שולן, אנווייזונגען וויאזוי מען זאל פירן לעקציעס, ביבליאגראפיע פון פעדאגאגישער ליטעראטור, און דאס גייט שוין ארויס אין משך פון א גאנצע ריי יארן, און חבר מארק איז איצטערט דער רעדאקטאר. אבער אויסער זיין פעדאגאגישע טעטיקייט און זיין און זיין ווארעמען אינטערעס צו אידישער דערציאונג, איז ער א אידישער וויסנשאפטלער, ער איז א פילאלאג. דער ייווא גיט ארויס א זשורנאל וואס רופט זיך אן די אידישע שפראך. און מיט צוויי יאר צוריק ווען מיר זענען געווען אויף דער קאנפערענץ פון אידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט האט מען באגריסט דעם חבר מארק וואס ער איז שוין צוואַנציק יאר דער רעדאקטאר פון דער אידישער שפראך. דאס הייסט היינט איז ער שוין צוויי און צוואַנציק אויפן דריי און צוואַנציקסטן יאר דער רעדאקטאר פון דער אידישער שפראך. די וואס. אבאנירן אדער לייענען די אידישע שפראך ווייסן אז דארטן זענען דא זייער און זייער וויכטיגע וויסנשאפטליכע ארטיקלען אויף פארשידענע פראגעס וואס האט א שייכות מיט דער פארשונג פון דער אידישער שפראך און חבר מארק איז דארטן איינער פון די זייער אינטענסיווע מיטארבעטער און מיר האבן אויך ווי איך האב אויך געזאגט מיר האבן אויך היינט פארבעטן אויף

וואס מען זאל יעצט האבן מער ווייניגער א באגריף וועגן דעם וואס אזוינס דאס איז. די ערשטע זאך איז דאס איז א ווערטערבוך, נישט קיין יידיש-ענגלישער אדער יידיש-דייטשער אדער יידיש-פראנצויזישער, נישט, נאר א יידיש-יידישער ווערטערבוך. וועט מען דאך שטעלן די פראגע וואס דארף מען א יידיש-יידישן ווערטערבוך? א יידיש ווארט איז א יידיש ווארט. אבער אין יעדן ווארט זענען דא פאראן ערקלערונגען

דער שרייבער באנוצט זיך מיט דעם ווארט. נעמט אזא פשוט ווארט ווי אויספוצן, אויספוצן, וועלן באלד זען וואס וואס איז דא וואס מיר קענען לערנען פון ווארט אויספוצן. אה, ניין, אנטשולדיגט, אויסגעפוצט, אויסגעפוצט, ריכטיג. איך נעם נישט קיין א פשוט ווארט און א קליינעם ווארט פון זייער ווייניג ערקלערונגען דארטן. אויסגעפוצט. דאכט זיך, וואס איז דאס דא צו רעדן וועגן אויסגעפוצט? אויסגעפוצט איז אויסגעפוצט, יע? אבער דא גייט אזוי. איינס וואס איז געמאכט ריין, וואס שיינט. אויסגעפוצט פענסטער. שאד אים די אויסגעפוצטע שטיוול, דאס איז ארויסגענומען פון אייזיק מאיר דיק רויזע פינקל, ווילנע, ארויסגעגאנגען אין יאר תו למד ריש דלת. אלטע לייט אין ווייכע אויסגעפוצטע שיך גייען דורך די זוניקע אלעען אין פארק, אנגעטון אין נייע שיינע בגדים אויסגעפוצט א בן מלך ווי א בת מלכה, ווי א חתן בחור, ווי א כלה, ווי א כלה מיידל. ווי א כלה אונטער די חופה, ווי א רייכע מחותענעסטע, ווי א פאנפאראנקע, ווי א חוהלע צום גט, ווי א פרינץ, ווי א פרינצעסן, און אנדערע. אזא אויסגעפוצטער כאטש לייג אים אין קאסטן אריין. דער מלמד אויסגעפוצט אין דער שבת'דיגער קאפאטע, צו מענדעלע מוכר ספרים, שטורעם צייט. גייט זיך איבער דער גאס א ווייבל אנגעטאן פונקט ווי שבת ווי יום טוב, אדער ווי מ'זאגט אין יענע קאנטן, אויסגעפוצט אין האניג און אין עסיג. פרץ, א גלגול פון א ניגון. די בערג שטיין אויסגעפוצט אין העלע שנייען. ה' לייוויק. באלאדע פון דענווער סאנאטאריום. אויסגעפוצט ווי פון נאדל אראפ, פון נאדל ארויס. אויסגעצירט. אויסגעדעקארירט. באפארבן. באהאנגען מיט צירונג. די לאנגע שיינע פינגער און אירע אויסגעפוצטע נעגל. פון ספעקטאר'ס אידישער קאלאניסט. די אויסגעפוצטע פענסטער אין די קראמען, הונדערט אויסגעפוצטע קעמלען קלינגענדיג מיט זילבער גלאקלעך יהואש פון מלכת שבא, זיין אויסגעפוצט ווי א טאק ווי א טעקעלע. פערטע באדייטונג, געגעבן אין איבערגעטריבן גוטער פארעם. געגעבן און ארויסגעשטעלט נאר פון דער גוטער זייט. אן אויסגעפוצטער באריכט. אן אויסגעפוצטע דאנק רעזאלוציע.

אדער גענומען פון דער נייער אידישער ליטעראטור. איך דארף אייך זאגן אז דער גאנצער דער ערשטער באנד איז איז אויף אויפן אלף אויפן אלף און דער אלף איז נאך נישט פארענדיגט און מענטשן האבן געזאגט מען האט זיך מען מען האט געשפאסט ביז וואנען מיר וועלן דערזען דעם תיו.

זאל מען דאך גנבים שפראך אויך, דאס איז אויכעט א שפראך א לשון וואס וואס מענטשן האבן גערעדט, וואס אידן האבן גערעדט. מיט איין ווארט, די ארבייט איז א גראנדיעזע, און זאל מען נישט זארגן וועגן דעם וואס אין דעם באנד איז בלויז דער אלף, פארקערט, מען דארף זיין שטאלץ וואס איין אות איין אות פון די אידישע ווערטער האט אין זיך אזויפיל עשירות אז ס'קען ארייננעמען אפשר אנדערהאלבן אדער צוויי בענדער פון דעם אידישן ווערטערבוך. און לאמיר האפן אז מיר וועלן נאך דערלעבן צו זען די ווייטערדיגע בענדער, איך ווייס נישט וויפיל בענדער, אבער עס וועט געוויס זיין א המשך, וועט עס נישט פארענדיגט ווערן אין דעם דור וועט עס פארענדיגט ווערן אין אן אנדער דור, אבער דאס איז א דבר של קיימא א גרויס ווערק, דעריבער האלט איך און האלט די גאנצע ביבליאטעק אז דאס איז א גרויסע געשעעניש אין דער אידישער קולטור וועלט, און צוליב דעם האמיר געבעטן היינט צו קומען דעם הויפט רעדאקטאר דעם חבר מארק ער זאל אונז אביסל דערציילן וועגן דעם ווערטערבוך און בכלל וועגן ווערטער און ווערטן. איך גיב דאס ווארט דעם חבר יודל מארק.
אדאנק אייך. גוט וואך, מיינע פריינט, איך וועל וועגן דעם ווערטערבוך ניט רעדן, ווייל פאר א גרעסערן עולם איז דאס אפשר ניט גענוג אינטערעסאנט. וואלט מען געדארפט דערציילן וועגן זאמלער און וועגן אויסשרייבער און די גאנצע טעכניק וועגן דעם, און וועגן דעם וויפיל שווייס עס ליגט, ווייל ניט נאר גייסט ליגט אין דעם, נאר הארעוואניע, ביטערע הארעוואניע, וואס איז ניט אזוי אינטערעסאנט פארן עולם. כ'וויל נאר בארואיגן, אז אויב אלף איז אזוי גרויס,

דאס קען מען אייך פארזיכערן. דא זיינען דא זיבעצן טויזנט ווערטער. ווען דער ווערטערבוך העט ווערן פארטיג העט מסתמא זיין ניט מער ווי צוויי הונדערט טויזנט ווערטער. וועלן די אנדערע בענד אפשר זיין אביסעלע דיקער, אבער צען, מער וועט ניט זיין. און דער אין דעם צווייטן באנד וואס מיר ארבעטן איצט וועלן מיר מיטן אלף ניט פארטיג ווערן. אין דעם דריטן באנד וועט זיך ענדיגן דער אלף און עס וועט זיין דער בית. אבער איך וויל נישט רעדן וועגן ווערטערבוך, כאטש מיר איז אלעמאל ליב וועגן דעם צו רעדן ווייל די לעצטע צען עלף יאר לעב איך מיט דעם. איך וויל רעדן וועגן דער פילאזאפיע הינטער דעם ווערטערבוך. איך וויל רעדן וועגן יענעם באנעם פון לשון און יענעם אויפנעם פון אידיש וואס באלעבט דעם גאנצן ענין. און וואס מאכט יעמאלט קלאר צו וואס מען דארף דעם דאזיגן ווערטערבוך, וועל איך רעדן וועגן אידיש, וועגן אידישע ווערטער און זייער פארבינדונג מיט אידישן וועלטבאנעם, מיט וועלט, מיט דעם אידישן וועלטגעפיל, מיט דעם ווי דער איד זעט זיך, ווי דער איד זעט די וועלט, ווי דער איד שפיגלט אפ אין אידיש לעבנסווערטן און מ'העט דארפן אנהייבן פון א פשוט'ע און אביסל א ווייטליכע זאך. עס זיינען דא דריי מינים שפראך, ניט שפראכן נאר שפראך. דער סאַמע טויטער מין שפּראַך איז די געשריבענע שפּראַך, די געדרוקטע שפּראַך. אַז מע עפֿנט אַ בוך, אַ צײַטונג, אַ בריוו, זעט מען צייכנס, אותיות. די אותיות, די צייכנס, די געשריבענע שפּראַך, דאָס איז נאָר אַ סיסטעם צייכנס אָדער סימבאָלן פֿאַר דער גערעדטער שפּראַך. די געשריבענע שפראך איז אזוי צו זאגן די סאמע טויטע, די סאמע אפגעריסענע פון דעם לעבעדיגן מענטשן, הגם אין דער געשריבענער שפראך דריקט זיך שוין אויס דער סטיל פונעם מענטשן און אזוי ווייטער, אבער זיין ווארעמער קול איז ניטא, דער טעמבער פון זיין שטים איז ניטא. די געשריבענע שפראך. איז די איינציגע מעגליכקייט ווען מען וויל פארשן שפראכן וואס מען רעדט שוין ניט, אפילו שפראכן וואס מען שרייבט זיי בלויז, זענען אין דער מדריגה פון געשריבענער שפראך. לשון קודש העברעיש האט אין אלע דורות געלעבט. אבער געלעבט ווי א געשריבענע שפראך. מען האט געשריבן בריוו, מען האט געשריבן ספרים, מען האט געשריבן לידער, אבער גערעדט האט מען נישט. די צווייטע מדריגה, דאס וואס אייך אלעמען איז קלאר, די גערעדטע שפראך, די אמת'ע שפראך, די לעבעדיגע שפראך, די שפראך פון פארשטענדיגן זיך פון איינעם מיט'ן צווייטן, די געזעלשאפטליכע נארמאלע פארעם פון פארבינדן איין מענטש מיט א צווייטן מענטש. די שפראך וואס מען הייבט זיך אן לערנען ווען מען איז עטליכע חדשים אלט, און די שפראך וואס מען לערנט זיך ביזן קבר. די שפראך. פון כסדר'דיגע פארבינדונגען צווישן די אלע מענטשן וואס זענען לעבן אויף דער שפראך, מיט דער שפראך. אבער ס'איז דא א דריטע מדריגה. די דריטע מדריגה איז די געטראכטע שפראך, די העכסטע פארעם פון שפראך. און ווען מ'פארגעסט וועגן דער געטראכטער שפראך, באנעמט מען יעמאלט ניט וואס איז שפראך. ווייל שפראך איז ניט נאר א מיטל דורך קלאנגען צו פארשטענדיגן זיך, שפראך איז א מיטל צו טראכטן.
אן שפראך קענט איר ניט רעדן צו זיך, אפילו ווען די ליפן אייערע זיינען געשלאסן און קיינער הערט ניט קיין קלאנג. אן שפראך קענט איר ניט טראכטן. עס איז אלעמאל דא אויב ס'איז ניטא קיין קלאנגען זיינען דא קלאנג אימאזשן פון די קלאנגען אינעווייניג אין אייך אין דעם מח. שפראך איז אסאך מער ווי א מיטל צו פארשטענדיגן זיך פון איין מענטשן מיט א צווייטן, אן שפראך קען א מענטש זיך ניט פארשטענדיגן מיט זיך אליין. אָן שפּראַך ווערט נישט געבאָרן דער געדאַנק. דער געדאַנק קומט שטענדיק באַקליידט אין אַ לשון. דאָס דאַרף מען שטענדיק געדענקען. דעריבער אַלע פֿאַרגלײַכן פֿון שפּראַך ניט נאָר מיט אַ בגד, נאר אפילו דאס פארגלייכן פון שפראך מיט הויט, וואס אויב מען ציט אראפ די הויט קען א מענטש ניט לעבן, איז אויך נישט קיין גוטער פארגלייך. שפראך איז אזא מין פונקציע פון דעם מענטשליכן מוח, וואס איז א טייל פון דער מאשין, וואס פראדוצירט דעם מענטשנ'ס געדאנקען, די פשוט'סטע אזוי ווי די סאמע קאמפליצירטע. דעריבער איז שפראך, זי איז אפילו נישט נאר די הייבאם פון געדאנק, זי איז אזוי צו זאגן א מיטמוטער, א מיטפאטער פון געדאנק. מען קען נישט זאגן אז שפראך באשטימט וואס איר זאלט טראכטן, אבער שפראך שטויסט דעם געדאנק, שפראך פירט דעם געדאנק אין געוויסע ריכטונגען, און אויב מען רעדט אויף אן אנדער שפראך, נישט נאר מען רעדט, מען טראכט אויף אן אנדער שפראך, איז מען נוטה, איז מען גענייגט אויך אנדערש צו טראכטן. כ'וועל אייך געבן א זייער בולטן ביישפיל, אפשר איז ער אביסל א קאמפליצירטער אבער מיר עס באנעמען. דער בארימטער אפלטון, פלאטו, ווערט פאררעכנט ווי, לאמיר זאגן, פון די גרעסטע אדער דער גרעסטער פילאזאף וואס די מענטשהייט האט ווען עס איז געהאט, דער גריך פלאטו. ער האט גערעדט גריכיש, זיין שפראך איז געווען גריכיש. אין גריכיש אין זיין צייט איז געווען א מעגליכקייט צו האבן א ענדונג פאר אן אבסטראקטן באגריף, צו קענען זאגן גוטסקייט און שיינקייט און נאך אזעלכע ווערטער וואס ענדיגן זיך ביי אונז אויף ליבשאפט, וואס ענדיגן זיך ביי אונז מיט קייט און מיט שאפט און אזוי ווייטער. האט ער, ווייל גריכיש האט דאס געהאט, האט ער געקענט שאפן די טעאריע אז דאס אמת'ע זיין באשטייט פון א סכום אידעען, און נאר די אידעע איז דאס עכטע עקזיסטירנדיגע זיין, אל דאס אנדערע איז דאס נאר אן אפדוכטעניש פון זיין. און ער האט אויפגעבויט א גאנצע סיסטעם פון אזעלכע אבסטראקטע אידעען וואס זיי זיינען דאס ממשות'דיגע, דער יש אין דער וועלט. מיר האבן געקענט האבן וואונדערליכע, געוואלדיגע נביאים ווי ישעיה, אבער ביי ישעיה'ן האט אזא געדאנק ניט געקענט אויפקומען. העברעאיש, בכל אופן דאס העברעאיש דאס קלאסישע פון תנך, האט ניט קיין ספעציעלע ענדונג פאר אבסטראקט. אז אין העברעאיש האט מען געדארפט שאפן א ווארט פאר ליבשאפט, איך נעם, האט מען גענומען דאס ווארט דוד, געליבטער, און מען האט געמאכט פון דעם א מערצאל, דודים. פון שיר השירים, כי טובים דודיך מיין. דודים הייסט ליבשאפט. ס'דא א וואונדערליך העברעאיש ווארט רחמים, פון רחם, מערצאל פון רחם איז געווארן רחמים, רחם מוטערלייב, דער טייל פון ווייבליכן קערפער וואו עס אנטוויקלט זיך דער וולד, איז געווארן רחמים. רחמנות איז א שפעטערדיג ווארט.

מען קען אויף דעם זיך אפשטעלן אסאך גענויער, אבער דאס איז זייער א בולט'ער ביישפיל אז כדי א געדאנק זאל זיך אויספורעמען מוז די שפראך געבן די מעגליכקייט אויסצופורעמען, אדער זי דארף זיין אזוי אז מען זאל קענען זי אויספורעמען, און איך מיין אז דער העברעאישער סופיקס ו' ת', ות, וואס איז געקומען ווי א מיטל אויסצודריקן די אבסטראקציעס, איז אויך אן אנטוויקלונג פון דעם ווייבליכן מערצאל, פון ווייבליכן מערצאל. זייער א אינטערעסאנטער פארגלייך, ווען מיר פארגלייכן אלט גריכיש מיט העברעאיש, מיט דעם אלטן העברעאיש פון תנך. מיר האבן שטענדיג.

וואס איז געווען דער מאטעריאל פון וועלכן זיי האבן געקענט אויפבויען זייערע סיסטעמען אדער נעמען בויען זייערע שאפונגען? כ'קען געבן נאך א ביישפיל מיט העברעיש. איך בין אפט אין א קרייז, אזוי צו זאגן, פון מיינע פרומע לייט, איך ארבעט צוזאמען מיט זיי,

איר קענט עס אויף העברעיש ניט זאָגן, אַז איר קענט עס אויף העברעיש ניט זאָגן, איז אַ סימן, אַז די אידעע איז ניט געווען ניט אין די צײַטן פֿון תּנך און ניט אין די צײַטן פֿון משנה, אַז די אידעע בכלל, אַז אַ ווערטער-פֿאַרבינדונג איז ניט קיין ייִדישע ווערטער-פֿאַרבינדונג. אַ ייִד קען זאָגן, מײַן גאָט, אלהי, אלקי. ער האָט די באַציִונג צו גאָט ווי צו אַ פּערזאָן. אבער דאס איז שוין גאר אן אנדער זאך, דאס געהערט שוין צו דער מדריגה וואס ניט נאר די תורה רעדט ווי א מענטש, דער מענטש קען אנדערש ניט רעדן ווי נאר ווי א מענטש, און דעריבער זאגט ער מיין גאט, אדער אונזער גאט, אדער דער גאט פון מיינע אבות. אבער אן אויסדרוק א פערזענליכער גאט קען ניט זיין. ער קען רעדן וועגן זיין באציאונג, אבער ער קען ניט רעדן וועגן א פערזענליכן גאט אפגעריסן פון אים, וואס זאל ערגעץ וואו זיין חוץ זיין באציאונג צו אים. אז ס'וואלט געווען אזא אידעי וואלט פאר דער אידעי געווען א ווארט אין לשון קודש. שפראך איז דער אויסדרוק פון וועלטבאנעם פון פאלק וואס רעדט אויף דער שפראך. שפראך איז יידישע שפראך איז יידישער וועלטבאנעם. וויל מען זוכן יידישן וועלטבאנעם דארף מען גיין דורך לשון קודש, דורך אראמיש, דורך יידיש, דורך די דריי גרונט שפראכן פון דעם יידישן פאלק. וועט מען יעמאלט קענען זען די אנטוויקלונג פון דעם וועלט-באנעם, וועט מען יעמאלט קענען זען די אנטוויקלונג פון די אידישע ווערטן. פארשטייט זיך אז שפראך איז אויך קלאנגען, און קלאנגען בינדן זיך די קלאנגען האבן, קריגן אליין א וואג פאר זיך, ווייל זיי ווערן אנגעלאדן מיט אסאציאציעס. איך מיין אסאך פון אייך געדענקן נאך אין פישקע דעם קרומען, דאכט זיך איז דאס מענדעלע פארטייטשט דאס אידישע ווארט בע. בע. און מיר אין ווערטערבוך וואס מיר דארפן פארטייטשן, מיר וועלן אויסשרייבן פון מענדעלע מוכר ספרים, אלע פארשידענע באטייטן וואס דאס ווארט בע קען האבן. אין דעם ערשטן באנד איז אויסגעקומען אויסצוטייטשן אזא מין שווער ווארט ווי אוי. אלע קרעכצן, אלע מענטשן קרעכצן, אבער דער אידישער אוי איז אנדערש, ער האט מער טעמים, ער האט אויך אן אנדער מדריגה פון געפיל. א איד אוי, אוי איז זייער א שווער ווארט אויסצוטייטשן. און איך דערמאן זיך א מעשה פון מיין שטעטל, ביי אונז אויף א קליין שטעטל פאלאנגען ביים באלטישן ים אז מען פלעגט דארפן צונויפקלייבן אסאך געלט, איך ווייס אויף א גרויסע צרה מ'האט אונז געשריבן ערגעץ וואו האט מען געמאכט אויף אידן א פאגראם אדער א דערבייאיק שטעטל האט אפגעברענט, אזעלכע צרות פון וואס ניט יעדן טאג פאסירן זיי פלעג גיין דער רב וואס פלעגט דערקלערן די באלעבאטים פארוואס מען דארפן געלט, פלעג גיין דער גבאי וואס פלעגט נעמען דאס געלט. און עס פלעגט נאך גיין א איד א א שוחט וואס מ'האט אים דערפאר גערופן בנימין דער נאכגייער, ער פלעגט אלעמאל זיך נאכשלעפן דער דריטער, פרעג איך אמאל מיין באבע עליה השלום צו וואס דארף מען בנימין'ען? עס גייט דער רב און ער איז ער טייטשט אויס דעם עולם, דערקלערט פארוואס מען דארף געבן געלט, עס גייט דער גבאי וואס איז תמיד גרייט צו נעמען געלט, צו וואס דארף מען בנימין דער נאכגייער? אה, זאגט זי, יודעלע, דו פארשטייסט ניט, זיין אוי, זיין אוי! ער האט געטאן איין זאך, ער פלעגט נאר געבן א קרעכץ. צום באדויערן האב איך די מעשה נישט געקענט ארייננעמען אין דעם באנד, אבער געטראכט וועגן דעם האב איך, אז דער אידישער אוי די קלאנגען, ווייל אלצדינג בינדט זיך, וואקסט צונויף מיט א ים אסאציאציעס. איר דערמאנט זיך אמאל אט ע ווען ביאליק האט אין אזא האלב שפאסיגער פארם געוואלט אויסדרוקן זיין אומצופרידנקייט מיט דער ספרדישער הברה האט ער געזאגט נו גייט האט רחמנות אויף א יאטאם. אויף א יתום, אויף א יתום. אז מען הערט א ווארט א יתום, איז שוין די קלאנג, אפילו מען ווייסט נישט ווער דער יתום איז געווען, ווען ער איז געווארן א יתום, איז דאס אידיש הארץ שוין גרייט עפעס וואס אנטקעגן צו קומען, ווייל די קלאנגען אסאציאירן זיך אין משך פון אזויפיל צייט מיט א ים געפילן. עס איז בכלל שווער צו זאגן אז מען קען איבערזעצן פון איין שפראך אויף אן אנדערע. איינער א ווינער פראפעסאר האט אמאל געשריבן אז אפילו דאס ווארט טייך קען מען נישט איבערזעצן, ווייל בשעת ער זאגט טייך האט ער אינזינען דעם בלויען דוניי, און אז א רוס וועט הערן דאס ווארט טייך וועט ער האבן אינזינען וואלגא אדער דעם דניעפער. ער וועט זען פאר זיך אנדערע זאכן. ווייל ווערטער בינדן זיך ניט נאר די קלאנגען, עס בינדט זיך מיט אסאך זע-אסאסיאציעס. די גאנצע דערפארונג, נישט נאר פון דעם מענטשן, נאר פון דעם פאלק, בינדט זיך מיט דעם ווארט. אויף אזא אופן איז יעדע איבערזעצונג א געוויסע בגידה און ניט דאס נעמט אפאר אידישע ווערטער וואס זיי באדייטן כמעט די זעלביגע זאך, אבער יעדער האט אן אנדער בילד, אז מ'עט זאגן א באלקן האט מען פאר זיך געמאכט פון האלץ מיט גרויסע באלקנס איינעם אדער צוויי, אז מען האט אינזין אז מען זאגט סטרעכע זעט מען פאר זיך א שטרויענעם דאך, און אז מען זאגט אז מען האט אינזינען סופיט האט מען אינזינען מער ווייניג אזא מין דאך, אבער דאס איז אין די גליקליכע פאלן ווען מיר האבן. סינאָנימען, קיין אמת'ע סינאָנימען זײַנען בכלל ניטאָ אין אַ שפּראַך. אַלע מאָל איז דאָ אַ קליינער אונטערשייד אין באַטײַט, אָבער ניט נאָר אין דעם, אַפֿילו בײַ יעדן מענטשן, יעדער וואָרט איז פֿאַרבונדן מיט אַ ים איבערלעבונגען. נעמט אָט אַ ים איבערלעבונגען, גוט, מיר נעמען דאָס וואָרט ים. פֿאַר איך בין געבאָרן געוואָרן בײַם ים. צו דריי יאר האב איך זיך געשפילט אין ים, און כסדר פאר מיר איז ים פארבונדן מיטן רוישן הארבסט און מיט א גאנצע ריי איבערלעבונגען מיט שיער ניט דערטרונקן ווערן א גאנצע וועלט. פאר עמיצן וואס איז נישט געבוירן געווארן ביים ים איז דאס דער ים א א ים. מ'דערציילט דעם וויץ אז ווען אברהם רייזן, ס'איז נאר א וויץ, ווען אברהם רייזן האט דאס ערשטע מאל געזען א ים האט ער. איז ער געווען אנטוישט און ער האט געזאגט, דאס איז דער ים וואס איך האב אזוי שיין באזונגען אין מיינע לידער? פארשטייט זיך אז דאס איז נאר א וויץ, אבער דאס איז א גוטער ביישפיל פאר דעם ווי ווערטער בינדן זיך מיט באגריפן, מיט עמאציעס, מיט סביבה, מיט אלצדינג וואס. נעמט ארום דעם מענטשן. וואס זשע איז ווערד? ווערד, דאס ווארט ווערד אליין איז זייער אינטערעסאנט, אז איר וועט זאגן אויף העברעאיש ערך, איז אין תנך האט דאס ווארט ערך נאר א באטייט אן עקאנאמישן, שפעטער איז געקומען אויך אנדערע באטייטן פון ווערד, חוץ דעם עקאנאמישן ווערד,

I and Thou, בנוגע די מענטשן און גאט. איך מיין פאר אידן איז זייער כאראקטעריסטיש דער גאנצער באנעם אז איך און דו, דו דער מענטש, אז צווישן דעם איין מענטש און צווייטן מענטשן איז אלעמאל דא אויך א דריטער, דער רבונו של עולם, דער די הענט ניט געוואשן.

וואס אלץ עס באטייט דאס ווארט מצוה אויף אידיש אויף אידיש, און וואס עס באטייט אן עבירה אויף אידיש. אט א עבירה, עס עס אויף, זאגט די מאמע צום קינד, ס'איז אן עבירה ארויסצואווארפן. אזא אויסדרוק ס'איז אן עבירה ארויסצואווארפן האט געקענט אויפקומען נאר אין אזא וועלט.

ווען מען לעבט מיט אזא אידעי, מיט אזא וועלט, קען געשאפן ווערן דער אויסדרוק ס'איז אן עבירה ארויסצואווארפן. און ווען מען יאגט זיך כסדר נאך מצוות, קען אפילו קומען אן אויסדרוק ס'איז א מצוה אים אנצוברעכן די ביינער. און איר ווייסט דאך דעם בארימטן וויץ מיט יענעם וואס איז געקומען אויף יענער וועלט, ער האט זיך דערמאנט איין מצוה, ער האט געהערט עפעס וועגן א חזן, א שלעכטן חזן האט געזאגט א מצוה אים אנצוברעכן די ביינער, האט ער אים אנגעבראכן די ביינער און דאס איז געווען זיין איינציגע מצוה אויף דער וועלט. ווערטן זיינען אלמענטשליך, ניטא קיין ספעציעלע אידישע ווערטן. מנהגים קענען זיין באזונדערע פירונגען, דינים, אבער ווערטן זיינען אלמענטשליך. נאר וואס דען? כמעט ביי יעדע פאלק איז דא אן אנדער ריי ווערטן, אן אנדער לייטער פון ווערטן, אן אנדער ארויסהייבונג פון די אדער פון יענע ווערטן. נעמט אזא פשוט'ע זאך, אזא מענטשליכע זאך, הנאה, האבן הנאה אין לעבן, הנאה, פארגעניגן אין לעבן. מען קען נישט זאגן אז ס'ערגעץ וואו דא מענטשן וואס ווילן עס נישט, מען קען נישט זאגן אז מען קען האבן א סיסטעם, א באמת א אויפריכטיגע סיסטעם, וואו דער דאזיגער באגריף הנאה זאל גארנישט זיין, נאר פון דעסטוועגן ביי גריכן איז עס געווען אין צענטער, אין דער גריכיש-רוימישער וועלט, און אין דער טראדיציאנעלער פרומער אידישער וועלט איז עס געווען א ווערט פון א גאנץ נידעריגער מדריגה. פון א גאנץ גאנץ נידעריגער מדריגה. נעמט א ווערט ווי שיינקייט, חלילה ווער וועט זאגן אז ביי אידן איז דער דאזיגער באגריף נישט געווען, דער דאזיגער ווערט נישט געווען, דאס איז וואלט געווען א געוואלדיגע עוולה קעגן אידן אזוינס צו זאגן. אבער אין פארשידענע צייטן איז אזא מין ווערט ווי שיינקייט געווען אין לשער א קלענערער ווערט ווי למשל יושר. גערעכטיקײט. אָבער בײַ אַזאַ מין גריך װי פּלאַטאָ איז געװען רעכט, אַז גערעכטיקײט און שײנקײט קענען שטײן אױף דער זעלביקער מדרגה. איז דער אונטערשײד ניט אין די װערטן, נאָר װאָס פֿאַר אַ װערט מע גיט צו יעדן װערט באַזונדער. דער אונטערשײד איז אין דעם לײטער, אין דער רײ, װי מע שטעלט זײ אױס, אין דעם טראָפּ, אױף װאָס מע שטעלט.

און דאך בלייבט זי די זעלביגע זאך, און דאך זי קען זיך פארטיפן, א שפראך ווערט אזוי ווי א בארג וואו יעדער דור ברענגט ארויף זיין הויפן, און מען שטייט אזוי ווי אויף א בארג און מען זעט די וועלט ברייטער א דאנק דער דורות'דיגקייט. געב א ביישפיל.

ווייל זי איז ערשט אין אין איר איצטיגן גילגול אין דעם ערשטן דור, אין דעם ערשטן דור. בשעת אידיש, און דערפאר בין איך הונדערט פראצענט קעגן די אלע, ס'איז געווען אסאך וואס האבן געוועלט צופיל רייסן און בייסן אידיש און איבערמאכן אידיש און מאדערניזירן אידיש, איך בין קעגן די אלע זאכן ווייל איך מיין אז זיי פארשטיין ניט וואס איז לשון, וואס איז שפראך, וואס איז דורות'דיגקייט. דורות אין דורותדיקייט איז דא אט די כסדר דאס אנוואקסן און ס'איז דא כסדר דעם ארויסבליק, נעמט א פשוט ווארט מירצעשעם, מירצעשעם זאגט מען אלעמאל עפעס וועגן א גוטע זאך, אבער ווען א פרוי, א פרוי גראד פון א אידישן שרייבער, האט זיך אויסגעלערנט אידיש און זי ווייסט אז מירצעשעם איז א גוטע זאך, איז ביי איר געווארן מיר. און עפּעס צו שם, און זי װיל זאָגן אַ גוטע זאַך, זאָגט זי, מיר צו שם, דיר צו שם, אונדז אַלעמען צו שם! האָט איר אַ בײַשפּיל, װי מע רײַסט אַראָפּ, װײַל מע האָט דאָס װאָרט ניט פֿאַרשטאַנען, פֿון דעם, װי אַזױ? און ס'איז זײער טשיקאַװע. אז מען וואלט דער זעלביגער פרוי אנגעשריבן אם ירצה השם וואלט זי אויפגענומען, זי האט עס אויפגענומען אזוי עפעס ווי א ווארט, און אויב ס'איז מיר צו שם קען עס זיין אויך דיר און אזוי ווייטער. מיר האבן כסדר אין אונזער שפראך, מיר מעגן זיין ווי אזוי זאגן וועלטליך און עס פארשטיין וועלטליך ווי ניט רעליגיעז, מיר, אז מיר ווילן רעדן אידיש, זיינען מיר פאקטיש זייער פרום. אז מיר ווילן רעדן אידיש, זיינען מיר פאקטיש פון אלע זייטן געבונדן. אט אין דעם ווערטערבוך וואס מען קען אפלערנען, ס'דא דאס ווארט אויג און דאס ווארט אויער, גלייך אין ערשטן באנד. דאס ווארט אויג פארנעמט זייער אסאך זייטן דאס ווארט אויער אויך, אבער דאס ווארט אויג פארנעמט כמעט דאפלט אזויפיל ווי אויער. דאס ווארט אויג האט פֿיר און דרײַסיק באטייטן. פארשידענע באטייטן דאס ווארט אויג, עס קען זיין אן אויג, מאן און ווייב האבן זיך געגט איבער אן אויג אין זופ, און מען קען שטריקן און מען קען פארלירן אן אויג, ס'איז דא פארשידענע באטייטן פון אויג. איך וויל נאר אז איך זאג פֿיר און דרײַסיק באטייטן, איר זאלט ניט מיינען אז איך טראכט עס אויס. אבער דאס ווארט אויער האט נאר צוויי און צוואַנציק באטייטן. דאס ווארט אויג איז ארומגעוואקסן מיט אסאך אסאך מערער אויסדרוקן ווי דאס ווארט אויער. און גיט א טראכט, א איד קען זאגן, זי האט אמת'ע אידישע אויגן. מען וועט וועגן קיינעם ניט זאָגן, ער האָט ייִדישע אויערן. די נאַציס, אַגבֿ, האָבן עס געזאָגט, און זיי, ווען, ווען זיי פֿלעגן מאַכן קאַריקאַטורן פֿון ייִדן, האָבן זיי אויסגעטראַכט, אַז אַלע ייִדן האָבן זיך לאַנגע, הענגעדיקע אויערן. אָבער ייִדישע אויגן, ייִדישע אויגן זײַנען דאָך דאָ! און דורך ייִדישע אויגן קענט איר גיכער דערקענען אַ ייִדן, ווי דורך וואָס זאָל ניט זײַן? און איינער פון די סימנים פון אונזער אסימילאציע איז אז מיר פארלירן אידיש אייגנס. אין אידיש אייגנס איז אלסדינג דא אי חן, אי חכמה, אי מורא. איז דא אזא זאך ווי אידישע אויגן? גיט א טראכט וועגן נאך א אידישן אויסדרוק, ער האט א אידישן קאפ. א אידישן קאפ הייסט אזא קאפ וואס קען זיך געבן אן עצה, וואס קען אין א שווערער לאגע געפינען אן אויסוועג, וואס קען געפינען דעם ריכטיגן ענטפער, נישט נאר וואס ער איז זייער פעאיג. ס'איז א אידישער קאפ. אידישער קאפ איז א פאזיטיווע זאך. און נאך מער גיט א טראכט, א אידיש הארץ.

און ווי דאס פאלק האט זיך אליין אפגעשאצט, און ווי דאס פאלק האט דערזען ביי זיך מעלות וואס מען האט געוואלט זיי ארויסהייבן. נו, איך וועל שוין ניט רעדן וועגן דעם אז אידיש איז אנגעפראפט מיט ווערטער פון אידישקייט. ס'רוב ווערטער פון אידישקייט, פארשטייט זיך, האבן מיר גענומען פארטיגערהייט, מיר האבן גענומען פון פון לשון קודש, מיר האבן גענומען פון גמרא, אבער מיר האבן אויך גענוג געשאפן אייגענע ווערטער פון אידישקייט.

ביי וועם עס איז געווארן אזא טייל פון לעבנסשטייגער ווי ביי קיינעם נישט, און אזוי פארשפרייט ווי ביי קיינעם נישט. נעמט אזעלכע פשוט'ע ווערטער ווי וואכעדיג, חמצ'דיג. איך רעד שוין ניט וועגן אזא ווארט ווי יארצייט, יארצייט האט פריער ניט געקענט אויפקומען, ווייל דער גאנצער פֿיר איז פריער נישט געווען, און דאס איז נאר ביי אשכנזישע אידן אויפגעקומען, און פון די אשכנזישע אידן האט זיך עס צום טייל פארשפרייט ביי אנדערע אידן. אדער נעמט. אזא פשוט ווארט ווי לערנען. לערנען. לערנען האט אזויפיל באדייטן, ריין אידישע. עוף, עוף מיט דעם עוף. א ווארט רייניגקייט, אזא שיין און איידל ווארט ווי רייניגקייט פאר א ספר תורה. וויפיל ליבשאפט און וויפיל געפיל פון קדושה עס שטעקט אין דעם ווארט רייניקייט. ניט נאר רייניקייט, גיט א קוק ווי מען פרעגט, געב מיר אן עצה, ס'איז דא א מענטעלע ארום א רייניקייט, האט מען עס ניט אנגערופן מיטן ווארט מאנטעלע, נאר מענטעלע, און בכל אופן מיר ליטווישע אידן מאכן א חילוק, א קינד קען אנטון א מאנטעלע, אבער א ספר תורה האט א מענטעלע. אדער נעמט אזא ווארט, א ווארט יידישן, איינער פון די עלטסטע ווערטער אין יידיש אגב, מיר האבן עפעס דאכט זיך פון צוועלפטן אדער פון דרייצטן יארהונדערט האט מען שוין געניצט, איידער דאס פאלק האט געזאגט מל זיין אדער מלה זיין האט מען עס גערופן יידישן, און יידישן איז דאס ווארט געבליבן ביז היינטיגן טאג. אדער ווען א איד, דאס ווארט אהיים איך וועל פארן אהיים האט געזאגט א איד, און דער פארן אהיים האט געהאט צוויי באטייטן, ס'האט געקענט מיינען טאקע דארטן וואו ער וואוינט, אבער ס'האט אויך געקענט מיינען און זייער אפט געמיינט ארץ ישראל. פארן אהיים הייסט פארן קיין ארץ ישראל. כסדר כסדר האבן מיר אזויפיל פאלקס באגריפן, שוין אין דעם ערשטן אין די אין דעם פראספעקט וואס מיר האבן ארויסגעלאזן אין נײַנצן פֿיר און פֿופֿציק האבן מיר געגעבן א ווארט גאט'ס נאמען, א ווארט גאט'ס נאמען. ס'איז דא א טאג אין דעם אידישן לוח וואס דאס פאלק האט גערופן מיטן נאמען גאט'ס נאמען, און דאס איז דער טאג אויף מארגן נאך יום כיפור.

דער סמאל זאל חלילה ניט קומען און זאגן, דו זעסט, רבונו של עולם, דיינע אידעלעך, נעכטן האבן זיי א גאנצן טאג געפאסט און געוויינט און געקלאגט און געדאווענט, און היינט, דו'סט זיי שוין מוחל געווען, גיב א קוק, קיינער ווייזט זיך אפילו נישט, איז כדי ניט צו געבן א פתחון פה דעם דעם דעם סמאל, כדי ניט צו פארשעמען דעם כביכול דעם בורא עולם איז דער טאג גאט'ס נאמען א טאג. עס איז דא אן א סוף, גיט א טראכט ווען מיר רעדן שוין וועגן גאט, עס איז אויף אים גאט'ס רחמנות. פארשטייט, מיר זאגן די אלע ווערטער, מיר טראכטן זיך אין זיי נישט אריין, וואס הייסט גאט'ס רחמנות? די רחמנות ער איז אין אזא שלעכטן מצב אז ס'איז נישט גענוג די מענטשליכע מאס רחמנות, עס דארף זיין גאט'ס רחמנות, אדער נאר זיך לאזן אויף גאט'ס באראט. ווען מען האט שוין נישט דאס מיט דעם אייגענעם שכל קענסטו שוין קיין זאך דא נישט טון, דו דארפסט זיך לאזן אויף גאט'ס באראט, גאט וועט שוין ווי ניט איז. אבער לאמיר גיין נעמען אן אנדער שטח.

אין יידיש איז דא די מעגליכקייט, און עס ווערט כסדר אלס מער און מער די מעגליכקייט, פונקט ווי אין ענגליש, און דא קומט זיך צו אויף יידיש מיט ענגליש, זייער אינטערעסאנט, כמעט פון אלסדינג צו מאכן א ווערב. נעמט א ווארט ווי קיניגן, א פשוט ווארט קיניגן. אידן האבן גענומען פון די גערמאנען דאס ווארט קיניג, אבער ווען זיי האבן גענומען פון זיי דאס ווארט קיניג האבן זיי נישט געהאט קיין ווארט קיניגן, האבן זיי עס אליין געמאכט, אדער דאס ווארט אידישן וואס איך האב פריער דערמאנט, אדער אזא ווארט ווי אכפערן, אדער אזא ווארט ווי ווידערשפעניגן, זיי קלינגען גערמאניש, אבער די אלע ווערבן האבן אידן עס געמאכט, און די זעלביגע זאך האמיר געמאכט פון אלסדינג. פון כשר האמיר געמאכט כשר'ן, פון הכשר קען מען מאכן הכשר'ן, מען קען זאגן, לאמיר זאגן א, גיט א קוק ער בחור'ט זיך, ער בחור'ט זיך, ער פוצט זיך שוין, ער וויל געפעלן מיידלעך, ער בחור'ט זיך שוין. און די זעלביגע זאך קען מען זאגן וועגן א מיידל, זי כלה'ט זיך. און איך האב אמאל געהערט ווי איין תלמיד האט געזאגט צום צווייטן, גיב א קוק, גיב א קוק ווי זי ווייבלט זיך. פארוואס ווייבלט זי זיך? זי האט זיך עפעס אנגעטון עפעס אזוי ווי ס'איז כאראקטעריסטיש, אדער ס'איז געמיינט זיין כאראקטעריסטיש פאר א ווייבל. איז אט דער דאזיגער כאראקטער-שטריך פון אקטיווקייט און פון אימפעטדיגקייט.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.